און וואס נאך? האט שבע ווידער געצויגן דאס געשפרעך, כדי צו פארציען דאס וואס זי האט שוין באשלאסן כמעט ווי ביי זיך אינעווייניג נישט צו דערציילן. און וואס נאך? האט מאניס אויף שבע'ן אנגעשטעלט אפאר גרויסע אויגן, וואס נאך ווילסטו? וואס קוקסטו מיך אזוי אן? איך קוק אויף דיר, וואס עס איז פון דיר געווארן? האט מאניס געשאקלט מיט זיין קאפ און זיין גאנץ פנים איז געווען צעקרימט פון ווייטאג. פון מיר? האט שבע זיך דערשראקן, זיצסט מסתמא א גאנצן טאג און זארגסט? נישטא וואס פרייליך צו זיין. אויב דו וועסט אזוי רעדן וועסטו מיר אויך אנטון יסורים. ווער טשעפעט זיך מאניס? האט זיך שבע פארענטפערט. כ'זעה אויף דיין פנים אז דו האסט אגאנצן טאג געזארגט און מסתמא געוויינט אויך. געוויינט האב איך נישט. וואס דען? גארנישט. דער הימל איז נאכנישט איינגעפאלן איבער אונז, האט מאניס געזאגט, און געלט האבן מיר אויך, עס זענען דא וואוילע מענטשן. וואוילע מענטשן? קרימט אים איבער שבע. וואס דען, נישט קיין וואוילע?

וואס פאר א קשיא? גיי אראפ און באצאל, ווייז אים אז מיר זענען אויך מענטשן. שבע האט זיך איינגעהאלטן מיט אלע כוחות. זי האט געוואלט ארויסברענגען דאס וואס איז איז געלעגן אויף אירע ליפן, און האט מורא געהאט אז עס זאל עפעס נישט געשען מיט מאניסן. האסט מיר עפעס צו זאגן? האט מאניס געצויגן שבע'ן פאר דער צונג. גארנישט. איך וויל אראפגיין צום קרעמער און אים באצאלן. חוץ דעם האב איך גארנישט אנגעגרייט, וועל איך איצט אריינקויפן. גוט, גוט. כ'בין טאקע הונגעריג, דו מוזט אויך זיין הונגעריג. שבע איז אראפגעגאנגען, מאניס איז געבליבן אליין, ער האט פון זיך אראפגעווארפן דאס רעקל און דעם אמעריקאנישן הארטן קאפעלוש, אנגעצונדן די געז. איידער ער האט אנגעצונדן האט ער זיך אביסל איינגעהערט צו דעם זשומזשען פון דעם אומזעבארן עפעס וועלכעס ברענט ווען מען צינדט עס אן. עס איז שוין געווען שטאָק-פֿינצטער אין דרויסן, אַ קיל ווינטל האָט אַרײַנגעבלאָזן דורך די צוויי אָפֿענע פֿענצטער, מאַניס האָט אָנגעצאַפּט אַ טשײַניק וואַסער און אויפֿגעשטעלט טיי. ער האָט עפּעס געזוכט איבער די צוויי שטיבלעך. וואָס ער האָט געזוכט, האָט ער נישט געוווּסט. אים האָט זיך אויסגעוויזן, אַז ער הערט דאָס ווידערקול פֿון שבֿעס טרער. שבע האָט געמוזט וויינען אַ גאַנצן טאָג. ער האָט זיך גוט אײַנגעקוקט אויף די ווענט, אפשר וועט ער געפֿינען אַ סימן פֿון אירע טרערן. אַז זי האָט געוויינט, איז מאַניס כּמעט געווען זיכער. אין טיר האָט זיך באַוויזן עיברעם. גוטן אָוונט! גוט יאָר! הײַנט געווען הייס? אַ קשיא! כ'בין שוין דאָ גענוג מיט יאָרן און געדענק נישט אַזאַ הייסן זומער. דאָס הייסט בײַ אײַך הייס? צעפלאמט זיך מאניס. ביי אונז אין פאדאליע איז הייס אזוי שטארק אז עס צינדן זיך אן דעכער פון שטיבער. איז עס וואר? און קוואלן טריקענען אויס ציט ווייטער מאניס. גאט באהיט. זעצט זיך עיברעם אנידער און פילט זיך שוין אביסל בארואיגטער און זוכט מיט זיינע אויגן אין אלע זייטן. וואו געפינט זיך ערגעץ די מיסיס? זי קומט באַלד, זאָגט מאַניס און ציט ווײַטער דעם געשפּרעך וועגן די היצן. איר ווייסט דען דאָ פֿון היצן? בײַ אונדז ברענען אין פּאָדאָליע די וועלדער פֿון זיך אַליין. און די מענטשן? פֿרעגט עיברעם תמעוואַטע. וואָס האָט איר געוואָלט, אַז מענטשן זאָלן אויך ברענען? אזעלכע היצן שאקלט עיברעם מיטן קאפ, און דא איז אויך גענוג הייס אין אמעריקע, הא הא. שבע איז דערווייל אריינגעקומען און נאך אין דער אפענער טיר האט זי זיך אזש דערשראקן פון דעם אנבליק אז עיברעם איז דא אין שטוב. עיברעם האט אבער נישט געלאזט אז עס זאל צו עפעס קומען, ער האט הויך אויף א קול אויסגעשריגן, גוטן אוונט, איך בין געקומען נאך דעם ביסכען זופ! זופ, ציט שבע אויס מיט א געזאנג, היינט אין אזא היץ הייסע זופ, מיר וועלן עסן קילע זאכן. א שאד וואס איר האט נישט קיין זופ, האט עיברעם באדויערט. עט, איר טרינקט יא מיט אונז א גלעזל טיי. איז מאניס אריין אין די ווערטער. טיי?

די מאניר ווי עיברעם האט געכאפט דעם טאפ און ווי אזוי ער איז ארויס פון שטוב. נאר אז ער איז ארויס פון שטוב און איז שוין געווען אראפגעגאנגען די טרעפ, האט שבע געזאגט צו מאניסן, עפעס ווערט ער מיר דא א גאנצער בן בית. וואס ארט דיך? טאקע, וואס ארט מיך? קרימט שבע איבער מאניסן, אפשר ארט מיך יא? א מינוט שווייגט שבע, דערנאך, מיך ארט יא? וואס האסטו צו אזא פשוט'ער בהמה? פרעגט מאניס און עפנט זיינע גרויסע אויגן אויף שבען. איך וויל אים דא אין שטוב נישט! שרייט שבע ווי זי וואלט געביסן געווארן פון א משוגענעם הונט. שריי נישט אזוי הויך! בעט זיך מאניס א דערשראקענער. וואס איז דא געשען? שבע, זיי אזוי גוט און קלער מיר אויף וואס דו האסט צו אזא פשוט'ער בהמה? ער האט מיך שטארק מבזה געווען. האָט שעווע זיך פֿאַרשעמט און שטילערהייט געזאָגט, ער, דיך? וווּנדערט זיך מאַניס און הויבט זיך אויף פֿון זײַן אָרט און גייט צו נאָענט צו שעווען און בלײַבט שטײן לעבן איר. פֿאַר וואָס? שעווע האָט געשוויגן. מיט ביידע הענט האָט זי אונטערגעשפּאַרט איר פֿאַרפֿלאַמט שיין פּנים אָן קנייטשן. דער שטערן אירער האָט זיך גראָד יאָ באַדעקט מיט לאַנגע, דינע קאַרבן, ווי עס איז געווען איר טבֿע, ווען זי האָט זיך אָנגעשטרענגט עפּעס צו טראַכטן, מאניס האט ליב געהאט צו זעהן ווי אזוי שעווע לייגט צונויף איבער איר שטערן אט די דאזיגע קארבן. איך פרעג דיך עפעס, פארוואס ענטפערסטו נישט? נעמט מאניס אן זיין ווייב שעווען ביי די אקסלען מיט זיינע ווייסע קליינע הענט. איך ווייס. טאמער האב איך א טעות, זאגט שעווע און בלייבט שטיל, ווארום אין טיר באווייזט זיך באלד אברהם מיט א פולן טאפ מיט ביר. דער ווייסער שוים פון דעם ביר האט אריבערגערונען איבער די ברעגן פון טאפ. אברהם שטעלט דעם טאפ אויפן טיש, ציהט אפ זיין אטעם און ווישט אפ זיין פארשוויצטן שטערן. אין סטריט איז הייס אז מ'קען בראטן קארטאפל אויף די שטיינער. צוליב וואס טויג אזא פולער טאפ? פרעגט מאניס און באטראכט דאס ביר און פילט ווי זיין גומען ציט זיך שוין צו דעם קילן ביטערליכן ריח פון אט דעם שוימיגן געטראנק. שעווע, ס'גרייטן צום טיש. שעווע האט אים געטון א קוק אן אין דער קרום און זיך אויפגעהויבן און גענומען גרייטן צום טיש. אברהם האט זיך די גאנצע צייט אזוי ווי געפלאנטערט צווישן שעווען און מאניסן, ביז ער האט זיך באזעצט ביים אפענעם פענסטער און פאררייכערט זיין לולקע. שעווע האט אנידערגעשטעלט צום טיש ברויט מיט מעסער און זאלץ, מאניס האט זיך געוואשן און געמאכט א מוציא, שעווע האט דערלאנגט הערינג מיט ציבעלעס מיט עסיג און ליידיגע גלעזער. דערזען די ליידיגע גלעזער האט. זיך אברהם אויפגעשטעלט און גענומען דעם טאפ מיט ביר און אים אויפגעהויבן אין דער לופטן און געגאסן אין די גלעזער פון דער הויך, און דאס ביר איז געלאפן אין א דינעם שטראם אין גלאז אריין. דער קאליר פון דעם ביר איז געווען בלעך און אין גלאז איז פון דעם הויכן ווייסן שטראם געווארן א ווייסער שוים א שפילעוודיגער וועלכער האט זיך אריבערגעגאסן איבער דעם גלאז. מאניס האט געטאן א טרונק פון א גלאז און זיך ממש דערקוויקט. ער האט געפילט אז עס איז אראפגעגאנגען דורך זיין פארטרוקנטן האלז און עס איז אריינגעדרונגען טיף אינעווייניג און אי געשווענקט און אויך געקילט און אויך געווארעמט. געפעלט אינען די משקה? האט אברהם מיט סיל אַניע געפרעגט. א טייער ביסל משקה, האט מאניס פארקייקלט זיינע אויגן פון גרויס צופרידנקייט. שעווע, מעגסט אויך נעמען אביסל. שור! פון דעם ווערט מען נישט באזויפן. רוקט אייברעם צו שעווען א גלאז ביר. טרינקט, איר וועט זיך דערקוויקן. דאס זאגנדיק האט אייברעם אויסגעליידיגט זיין גלאז ביז צום דנא און זיך אנגעגאסן נאכאמאל און ווידער אויסגעליידיגט ביז צום דנא. אַרום זײַנע ליפּן איז געבליבן הענגען דער װײַסער שױם. עס איז געװען אַ שאָד אָפּצוּװישן די ליפּן, האָט אַבֿרהם מיט דער צונג זיך אָפּגעלעקט די ליפּן זײַנע. מאַניס מיט שעװען האָבן געגעסן ברױט מיט הערינג. מאַניס האָט געבעטן אַבֿרהמען ער זאָל אױך פֿאַרבײַסן, און אַבֿרהם האָט נישט געװוּסט װאָס צו טאָן מיט זײַן לולקע. ער האָט נישט געקאָנט געפֿינען קײן אָרט פֿאַר איר. ענדליך האט ער זי אריינגעלייגט אין קעשענע און צוגעביסן ברויט מיט הערינג און מיט ציבעלע. און ווידער אנגעגאסן די גלעזער ביר. מאניס האט שוין געפילט ווי זיין קאפ יערט שוין עפעס. עס איז אים מיטאמאל אזוי ווי ליכטיג געווארן די אויגן, אבער פונקט אזוי אויף קאפויער האט ער מיט די דאזיגע ליכטיגע אויגן ערשט גארנישט געזען. עס האט. אים געשווינדלט פאר די אויגן די גאנצע שטוב, ער האט נישט באמערקט ווי אברהם איז מיטן ליידיגן טאפ ווידער אראפ אין גאס אריין. שבע האט זיך אויפגעהויבן פון ארט און צוריק געפאלן. אה, מאניס, איך בין שיכור! האט זי מיט שרעק אין איר שטים געזאגט. וואס זאגסטו? האט מאניס נישט פארשטאנען. איך זאג אז איך קען זיך נישט אויפהויבן פון ארט, שמייכלט שבע ווי זי וואלט געשמייכלט פון שלאף. ביסט מיד, אזא טאג געארבעט, רעדט מאניס, און בשעת מעשה צעקייט ער א פול מויל מיט ברויט, און ביי יעדן ווארט זעהט זיך ארויס דער קנויל מיט צעקייט ברויט פון זיין מויל, און שבע קוקט אויף אים און פילט גאר אין זיך נישט קיין כח צו זאגן אים אז עס איז ניט שיין אזוי צו עסן. זי וואלט אים באדארפט דאס זאגן, אבער יעדער אבר איז ביי איר איצט איינגעשלאפן, עס איז איר איצט אזוי גוט און א דורשטיגקייט שפארט פון איר גאנץ וועזן, זי וואלט זיך איצט געטרונקען עפעס קאלטס. אברם איז ווידער צוריקגעקומען מיטן טאפ פול מיט ביר. דער טאפ איז געווען אנגעשיט פול איבער די ברעגן מיט א הויך בערגל, און ווען אברם האט אים אנידערגעשטעלט אויפן טיש, האט זיך דאס ווייס-שוימיגע בערגל געטאן א ריר ווי א לעבעדיגע זאך. שבע האט זיך צעלאכט הויך אויף א קול ווען זי האט דאס דערזען, אבער אברם האט קאלע געמאכט די אילוזיע מיט דעם וואס ער האט אנגעגאסן די ליידיגע גלעזער. דאסמאל האט ער שוין געגאסן ווי עס האט זיך געלאזט, און מער פון דער משקה אויסגעגאסן אויף דעם טישטעך. שבע האט מיט ברען געטאן א כאפ דאס גלאז אירס און אויסגעטרונקען א האלבס דערפון, און דאס איבעריקע געטאן א ווארף אוועק אזוי אז דאס גלאז האט זיך איבערגעקערט. זי האט פארווארפן איר קאפ צום ווענטל פון בענקל און גענומען בלאזן פון זיך דורך איר מויל עפעס ביטערס. זי איז איצט געווען אזוי שוואך ווי א מענטש נאך א שווערן טאג פאסטן. נישט גוט, טאָכטער, האָט אייבראַם געזאָגט, אויסוואַקסנדיק פּלוצלונג אַן אומגעבעטענער העד הינטער איר קאָפּ. ער האָט אָנגענומען מיט ביידע הענט איר קאָפּ אַזוי, אַז ער האָט געפֿילט דאָס וואַרעמקייט פֿון איר אויערן. מאַניס איז געזעסן אויף זיין אָרט אַזוי ווי אַ צוגעקלאַפּטער. זיין פּנים איז געווען רויט. ער האָט געשמייכלט. דעם אמת, ער איז געווען אביסל ווי דערשראקן, אבער ער האט זיך נישט געקאנט אויפהייבן, כאטש עס האט זיך אים געוואלט טון א געשריי. אין דער אפענער טיר זענען דערווייל אויסגעוואקסן עטליכע קינדער, פרעמדע, פון די שכנישע שטיבער. די קינדער מיט פארשמירטע פענעמער. זייערע פארוואונדערטע אויגן האבן געבלישטשעט מיט דעם כאראקטעריסטישן קינדערישן שמייכל וואס זאגט, זע נאר ווי די גרויסע זענען נאריש אין קאָרידאָר האָבן טריט געשאָרכט, טירן האָבן זיך שטיל געעפֿנט, און מען איז שטילערהײט איבערגעלאָפֿן פֿון אײן טיר צו דער אַנדערער. אַ האַנט האָט געװוּנקען צו די קינדער בײַ מאַניסעס טיר. די קינדער האָבן אױסגעדרײט זײערע קעפּ צו דער װינקענדיקער האַנט און מיט באַװעגונגען געגעבן אַהין צו װיסן, װאָס בײַ מאַניסן אין שטוב טוט זיך. װידער אַמאָל שטילע שאָרכנדיקע טריט. אין דער אפענער טיר ביי מאניסן באווייזט זיך א קאפ פון א פרוי. א שטיקל פון דעם קאפ כאפט א קוק אינעווייניג און באהאלט זיך צוריק אין קארידאר. באלד הערט זיך א שטיל רעדן און ווידער שארכנדיגע טריט, און אין דער אפענער טיר שטייען שוין צוויי קעפ פון גרויסע, און א פאר קינדער האלטן זייערע פינגער אין די מיילער און קוקן וואס דא טוט זיך. די דאזיגע וואס זענען אינעווייניג ביי מאניסן אין שטוב זעען נישט און ווייסן נישט וואס זיי טוען. צום ביישפיל, שבע וואלט זיכער אין א נארמאלער צייט נישט באהאלטן איר פנים אין אייבראמ'ס הענט. דאס נעמליכע וואלט אפשר אייבראם נישט געפרואווט אפילו צו באווייזן. אייבראמען האט זיך איצט ארויסגעוויזן אז שבע איז עפעס ברוגז אויף אים. ווער זי איז האט ער נאך געוואוסט, געזען האט ער זי ווי דורך א נעפל, אבער פארוואס זי איז ברוגז אויף אים האט ער נישט פארשטאנען. ער האט איר דערפאר געגלעט מיט ביידע הענט דאס פנים, און ווען זיין לולקע וואלט נישט געשטעקט אין זיין מויל וואלט ער זי געקושט אין קאפ. ער האט זיך עטליכע מאל איינגעבויגן דאס צו טון, און זיין לולקע איז אים געשטאנען אין וועג. ארויסצונעמען די לולקע פון מויל האט ער איצט נישט געהאט קיין שכל. און מאניס איז געזעסן און מיט ביידע הענט געקלאפט בנימוס'דיג אין טיש און זיך געשאקלט מיט פארמאכטע אויגן. עס האט זיך אים זייער און זייער געוואלט עפעס אנהייבן צו זינגען, אבער די צונג איז ביי אים געווען אזוי ווי צוגעקלעפט צום גומען. זיין שאקלען איז געווארן וואסאמאל ענערגישער און מיט די הענט האט ער נאך אלץ געקלאפט אין טיש. און אינעווייניג איז שוין ביי אים געבוירן געווארן דער ניגון. און צוביסלעך צוביסלעך האט ער אנגעהויבן צו זינגען. וואס ער זינגט ווייס ער נישט. ער שפארט אן זיין קאפ אויף זיינע צוויי הענט איבער'ן טיש, און עס ווייזט זיך אים אויס אז ער דרעמלט איין. די ליכט אין די לייכטער זענען שוין אויסגעלאשן, און שבע וועקט אים אז ער זאל גיין שלאפן. עס איז אזא זיסער דרימל, און וואס הארט שבע'ן? אַזױ איז מאַניס אײַנגעשלאָפֿן בײַם טיש, און אײברעם שטײט נאָך אַלץ צוקאָפּנס פֿון שעװען און גלעט איר די פֿאַרפֿלאַמטע באַקן. שעװע װײס גאָרנישט, צי עמיצער גלעט אירע באַקן. בײַ איר אין קאָפּ קלאַפּן האַרמאַטן, און עס ציט זי צו דער ערד. זי איז אַזױ װי אָנגעפֿילט מיט שװערן בלײַ. װען זי זאָל קאָנען זיך אױפֿהײבן פֿון בעט און אַראָפּגײן אױסלעשן די לאַמטערן דרױסן. די לאַמטער צעשטערט די רו פֿון דער נאַכט. זי וויל אויפוועקן מאניסן און ער איז גארנישטא אין בעט. זי דערשרעקט זיך, טוט זיך א ווארף דורך, עפנט די אויגן, קוקט זיך ארום. אייברעם שפרינגט אוועק פון איר. שבע קוקט אים אן שטרענג. וואס טוט איר דא? שרייט שבע אויס מיט א קוויטש. אייברעם שמייכלט און פארזשמורעט זיינע אויגן, און זיין לולקע פאלט ביי אים ארויס פון מויל צום פאל. פון דעם קלאפ כאפט זיך אויף מאניס, קוקט זיך אויך ארום מיט קליינע פארשלאפענע אויגן. אייברעם בייגט זיך אן אויפצוהויבן די לולקע און ציט זיך אויס מיטן פנים אראפ אין זיין גאנצע לענג אויפן פאל. כאכאכא! הערט זיך פון דער אפענע טיר. כאכאכא! ענטפערן אפ מיט זייער דינעם געלעכטער די קינדער ביי דער אפענע טיר. נאכדעם הייבט זיך שבע אויף פון איר ארט. די דאזיגע וואס זענען געשטאנען ביי דער אפענע טיר צעלויפן זיך. שעווע קוקט זיך איבער מיט מאניסן, אייברעם הייבט זיך אויף, נעמט זיין לולקע און רוקט זיך צוריקוועגס ארויס פון שטוב אין קעלער. בשעת אייברעם איז ארויס פון מאניס'ס שטוב איז ער נאך געווען אונטער דעם איינדרוק פון ביר, די פיס זענען ביי אים געווען אזוי ווי שטיקער האלץ און אין קאפ האט געשווינדלט. פונדעסטוועגן האט ער נישט פארפעלט צו באמערקן אז די טירן עפענען זיך און עס באווייזן זיך חוזק'פולע פענעמער. פון וואס מאכן זיי חוזק? האט אייברעם באוויזן צו טון א פרעג ביי זיך אליין. און דערנאך האט ער זיך אליין געענטפערט מיט א מאך מיט דער האנט און א זידל ווארט אין ענגליש. דאס דאזיקע זידל-ווארט האט אייברעם אפט באנוצט און עס פלעגט אים גרינגער ווערן בשעת ער האט עס געזאגט. עס איז ביי אים געווען אזא מין ברכה, בעסער געזאגט, עס איז דערגאנגען ביי אים צו דער מדריגה פון א ברכה. אייברעם האט אויך נישט פארגעסן איינצודרייען די געז-ברענערס אין די קארידארן דורך וועלכע ער איז איצט דורכגעגאנגען. די איבעריגע קארידארן וועלכע זענען אים נישט אויסגעקומען דורכצוגיין האט ער היינט אווענט געלאזט אויף גאט'ס באראט. עס איז אים איצט מער נישט געלעגן אין זינען דאס אויסדרייען די געז ברענערס. ער איז קוים קוים צוגעקומען צו דער טיר פון זיין קעלער און איז כמעט אריינגעפאלן דורך דער טיר. אין קעלער איז געווען פינסטער. אייברעם האט נישט אנגעצונדן קיין באלייכטונג, ווי עס איז זיך צוגעשלעפט צו זיין בעט און זיך אוועקגעזעצט אויף דעם ברעג פון בעט. ער איז געזעסן אזוי מיט זיין קאפ אביסל איינגעבויגן. דער טשאד פון ביר איז ביסלעכווייז ארויס און אים איז געווארן קלאר אין מוח, אזוי ווי אויף דעם הימל נאך א שטארקן רעגן. שוין ווידעראמאל אפגעטון א נארישע זאך. נאך אלעמען איז דאך שעווע נישט זיינע נאר מאניס'ס. װאָס האָט ער זיך אָנגעקלעפּט אָן יענעמס אַ זאַך? פֿאַרװאָס געפֿינט ער נישט פֿאַר זיך אַ פֿרױ, װאָס איז נאָך קײנעמס נישט? אײברעם האָט אין דער פֿינצטער אַ בריק געטאָן מיט זײַן פֿוס אין דער לופֿטן. דער דאָזיקער בריק האָט געמײנט זיך אַלײן אַ בריק צו טאָן. אין דער מינוט האָט ער טאַקע געפֿילט, זיך אַלײן צו טאָן אַ גוטן בריק. דרײט זיך אַרום אין דער װעלט און זוכט נאָר יענעמס. וואס זאל ער אבער טון אז מאניס האט פארכאפט פריער פאר אים? ווארום ווען אייברעם וואלט געווען דארט ערגעץ אין פאדאלע וואלט דאך מאניס נישט אויסגעכאפט ביי אים שעווען. אייברעם צעלאכט זיך הויך אויף א קול, דאס איז א וויץ, מאניס האט ביי אים אויסגעכאפט. ווער פילט אזוי טיף דעם ווייטאג אזוי ווי אייברעם פילט? עס טוט אים וויי. שבֿע האָט דאָך אים אַרױסגעטריבן פֿון שטוב, שבֿע, שבֿע, שבֿע! אַבֿרהם װעט משוגע װערן פֿון װעטאָג. איצט, גודבײַ! צו װאָס טױג אים דער דאָזיקער קעלער מיט די זאַכן, װאָס ער האָט דאָ אָנגעקליבן, און מיט די שײנע קעץ, אױב שבֿע האָט אים הײַנט אױף דער נאַכט פֿון איר שטוב אַרױסגעטריבן? אברהם הייבט זיך אויף פון בעט, צינדט אן באלייכטונג. דאס פינסטערקייט צעלעבט זיך, דא און דארט ליגן זיינע קעץ און שלאפן. עס זאלן לעבן אייביג זיינע קעץ. קעץ, מיינע ליבע, ווייסן זיי אז מען האט אברהמ'ן פון א מענטשן שטוב ארויסגעטריבן? אברהם פילט ווי עס ווערגט אים אין האלז. וואס איז דאס אברהם? וויל אברם ווי א קליין קינד זיך אויסוויינען. אברם, כ'וועל זיך דערווערגן. כ'שווער ביי דעם ליבן פאטער אין הימל אז כ'וועל זיך דערווערגן. אברם צעלאכט זיך. אט אזוי אברם, זיי א ספארט. אברם שעלט זיך ווידעראמאל מיט זיין ענגליש זידל ווארט, עס ווערט אים לינד און לייכט. ער לייגט זיך אין בעט, מאכט זיך דאס ליגן אין בעט זייער באקוועם, עס באפאלן אים אזויפיל טראכטענישן אז ער ווייסט אליין נישט פון וואס פריער צו טראכטן. ער טראכט אז עס קען מעגליך זיין אז אברהם זאל ווערן א באנייטער מענטש. אלץ איז מעגליך. קען ער דען מארגן נישט אויפשטיין און אוועקגיין אין אן אנדערן עק פון שטאט און זיך א נאמען געבן אן אנדער נאמען און זיך אנטון אנדערש? אלץ איז מעגליך. אוי וועט ער לאכן פון איטליכן. זיך וואשן דריי מאל א טאג און לאכן. זיך ארומדרייען אין די גאסן און פייפן און קיינער וועט נישט וויסן אז עס איז אייברהם. הערט נאר אמאל, אייברהמ'ן ארויסווארפן פון שטוב, עס קומט אים. בעסערס האט ער נישט פארדינט. שוין צייט געווען צו זיין א זיידע און האבן שיינע אייניקלעך. גייט גאר אייברהם נאך ארום א בחור. ווער וויל זיך אומקוקן אויף אזא פערזאן? אויך א פערזאן, אייבראם. אפילו קיין גאנצע הויזן פארמאגט ער נישט, עס שטינקט פון אים דריי מייל ווייט. און דאס שמוץ ליגט אין זיין הויט אזוי טיף איינגעזאפט אז מען קען עס שוין נישט אפוואשן. און א העמד טוט עס אן איין מאל אין יאר. ווען עס צערייסט זיך דאס אלטע העמד קויפט ער א ניי העמד. און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. ווער האט אברהמען געהייסן זיך אזוי אפלאזן צו אלדי שווארצע יאר? אז מען לאזט זיך אפ טרעט מען דיר אויפן קאפ. איז דאס מעגליך אז א מענטש זאל לעבן און נישט האבן קיין פריינט? האט אברהם פריינט? וואו זענען זיי? דרייט זיך נישט א שטיין אין דילענסי סטריט? אברהם איז אזוי ווי פון שטיין ארויס. נישט אומזיסט רינט נישט קיין בלוט ווען אברהם צעשניידט זיך א פינגער ביי דער ארבעט. קען דאס מעגליך זיין אז א לעבדיגער מענטש זאל האבן אן אינטערעס אין לעבן אזא לעבן ווי אברהם לעבט? געוויס נישט. געוויס נישט. אברהם הייבט זיך אויף פון בעט, פילט אן זיין לולקע מיט טאבאק, און מיט גרויס פלייס צינדט ער אן דעם טאבאק ביז די פולע לולקע גליט מיט רויטן פייער. דאס פייער לעשט זיך, טונקט זיך אונטער אין דער טיף פון דער לולקע, און קומט צוריק ארויף און גליט ווידער און באשיינט אברהם'ס פנים. אַ לאַנגער זײַל מיט רױך קומט אַרױס פֿון דער לולקע און צעטראָגט דעם שײנעם פֿאַרקישעפֿטן ריח אין דער לופֿט. אַבֿרהם װערט פֿון דעם רױכערן אַ ביסעלע געלאַסענער, זײַן פּנים קלײַבט זיך אָן מיט דעם קלוגן, אױסגעװײטאָגטן אױסדרוק פֿון אַ הײליקן מענטש, װאָס האָט זיך אָפּגעזונדערט פֿון דער װעלט און פּראַװעט באַהאַלטענע און געהײמע פּײַניקונגען איבער זײַן קערפּער. אברהם איז אבער נישט קיין אפגעזונדערטער הייליגער, אברהם ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז אזעלכעס. אברהם איז א מענטש א פוסטער און א זינדיגער און וויל לעבן אזוי ווי אלע פוסטע זינדיגע מענטשן לעבן און ווייסט נישט ווי אזוי. אפט דאכט זיך אים אויס אז ער האט שוין אנגעטראפן אט דעם ריכטיגן וועג. נו. וואס איז דא צו נארן זיך? אברהם האט אויגן, אברהם האט אויערן, אברהם האט אלע חושים וואס יעדער מענטש באדארף האבן, אבער תמיד שטייט אים עפעס אין וועג. אדער ער פארלירט יענעם, אדער יענער לאזט אים איבער און אנטלויפט פון אים. אום גאָטס ווילן, שרײַט אבֿרהם, אום גאָטס ווילן, גיט מיר אַ געלעגנהייט און איך וועל אײַך ווײַזן, אַז איך וועל זײַן אַזוי גוט און קלוג, ווי איר אַלע זײַט. עס איז שוין שפּעט, אבֿרהם, שרײַט אבֿרהם אין זיך אינעווייניק, עס איז שוין שפּעט. וואָס זאָל איך טאָן? גיי אַרויס אין פֿעלד און לייג זיך אַנידער אויף דער ערד און זאָל דער ווינט דיך אַוועקבלאָזן, נישט אַנדערש. איר בעסטיעס, כ'וועל אייך ווייזן! טוט אייבערם א בריק מיטן פוס אין דער לופט, כ'וועל אייך ווייזן! איידער אייבערם גייט אוועק פון דאנען, וועט איר אים נאך פילן, ער האט נאך גענוג ביטערקייט אין זיך אייך אלעמען צו פארסמ'ען. אייך איז גוט, וועט אייך כאטש אביסל ביטער זיין. פילט אויך דאס ביטערניש פון אן איינזאמען מענטש צווישן שטיינער. אַך, דו גאָט אין הימל! װאָס זאָל איצט אַבֿרהם טאָן? װאָס זאָגסטו דאָרטן, דו אַלטער גאָט? דײַן קלוגשאַפֿט קאַרגסטו נישט פֿאַר קײנעם, גיב מיר אױך אַ ביסל. אַבֿרהם װעט נישט װאַרטן. אַבֿרהם װעט זיך אַלײן נעמען דאָס, װאָס אים קומט. יאָ, מײַן הער! יעס סער. כ'וועל דאך נישט משוגע ווערן דערפאר וואס איך בין געבוירן געווארן א רעגנדיגן טאג, כ'וועל נעמען מיינס וואס עס קומט מיר. אויב איך קען עס נישט נעמען מיט בייזן וועל איך נעמען מיט אנדערע וועגן. כ'זאל זאגאר דארפן ווארטן ביז מיינע האר וועלן גרוי ווערן, וועל איך דען נישט ווארטן? אברהם הייבט

אויף מארגן איז מאניס אויפגעשטאנען ווי אלעמאל זייער פרי און זיך אנגעטאן שטילערהייט כדי ער זאל נישט אויפוועקן זיין ווייב. אבער שבע איז אויך אויפגעשטאנען און זיך אנגעטאן נאך גיכער פון מאניס'ן און אנגעגרייט מאניס'ן א גלאז טיי. זיי האבן צווישן זיך די גאנצע צייט נישט גערעדט, נאר זיך געפלאנטערט איינער אין אנדערן אין דער האלבער טונקלקייט פון שטוב. און ווען שבע האט אנגעגאסן טיי צום טיש האט זי געזאגט, מאניס, איך האב מורא צו בלייבן אליין. מאניס האט זי פארוואונדערט אנגעקוקט, וואס עפעס א נייעס? א, נישט בין איך דען געשלאפן די גאנצע נאכט, דו ביסט יא געשלאפן, אבער איך נישט. עס האט זיך מיר נאר געדאכט אז עמיצער איז ביי דער טיר. מען וועט דיך צוגנב'ענען צו וואס? ספעציעלע קינד האט מורא, האט מאניס געלאכט. און וואס ביסטו ערגער פון אנדערע באלעבאסטעס? אומעטום פירט זיך אזוי. דער באלעבאס גייט אוועק און די זי בלייבט אין שטוב. כ'אפשר וואלט איך דיך מיטגענומען אין א פושקעלע מיט זיך? איך וועל אליין נישט בלייבן, מעגסט לאכן פון מיר, האט שבע געזאגט זיכער און שארף. פאר וועמען האסטו מורא? איז מאניס מיטאמאל נישט זייער באקוועם געווארן. דא אין אזא פרייליכע שטאט, מענטשן אפ און אויף, וואס איז דא דען א דארף? וואס איז דא לאנג צו רעדן, איז שוין שבע געווארן קריגעריש, איך וועל דא אין שטוב אליין נישט בלייבן, טא קום מיט מיר, זאל זיין מיט דיר. איי ביסטו נאריש שבע, פונקט ווי א ווייבל ערשט נאך דער חתונה, האט מאניס צעקרימט זיין פנים און מען האט נישט געקאנט וויסן צו ער לאכט צו ער וויינט, און אז דו וועסט גיין מיט מיר וועסטו זיין אפגעהיט פון א סכנה, און וואו קען איך דיר באהאלטן? צי דו וועסט גיין מיט מיר דארטן וואו איך ארבעט? האב איך דען דארט גענוג ארט פון מיינעטוועגן אליין? קוים צוויי איילן די גרייס פון מיינעטוועגן? און דאס געלעכטער וואס עס וועט זיין אז איך וועל מיטברענגען דאס ווייב מיט זיך און ווידער זיצן מיט דיר דא און דיך אפהיטן קען איך נישט. וואס זשע דען וועט זיין? זעט שוין שבע אז זי איז נאריש. איך וויל בעטן א שכנה אדער צוויי אז מען זאל דיך היטן. איז מאניס'ן איינגעפאלן א פלאן. ער האט אויסגעטרונקען דאס גלאז טיי און איז ארויס אין האלב פינסטערן קארידאר. לינקס פון זיין טיר איז געווען נאך א טיר. מאניס האט אין דער פינסטער קוים געפונען דאס הענטל פון דער טיר. ער האט דאס דאזיגע קלעפיקע הענטל אנגענומען און געפילט אז דאס הארץ זיינס קלאפט שווער. און נאָך איידער ער האָט באַוויזן אַ קלאַפּ צו טאָן אין טיר, האָט זיך די דאָזיקע טיר געטאָן אַ ריס פֿון זײַנע הענט, און אין זײַנע אויגן האָט געטאָן אַ בליץ דאָס נאַקעטקייט פֿון אַ פֿרוי, וועלכע איז געווען פֿעט באַהאָנגען מיט זעקלעך מיט שמאַלץ. געט אַוט אָוו היר! וואַט דו יו מין? מאַניס האָט נישט פֿאַרשטאַנען וואָס די דאָזיקע פֿרוי האָט געשריגן, אָבער ער האָט געפֿילט פּונקט אַזוי, ווי אַ שלאַנג וואָלט אים אַ ביס געטאָן. מאַניס איז אָפּגעשפּרונגען פֿון יענער טיר, און באַלד איז די דאָזיקע טיר צוגעקלאַפּט געװאָרן מיט אַזאַ ראָזמאַך, פֿון װאָס דער גאַנצער קאָרידאָר האָט אַ ציטער געטאָן. מאַניס האָט געװאָלט זיך שױן אומקערן צוריק אין זײַן שטוב אַרײַן, נאָר אַזאַ געפֿיל געהאַט, װי עמיצער האָט אים אַ שטופּ געטאָן, און ער איז צוגעגאַנגען צו אײנער פֿון די צװײ טירן אין אַנדערן עק פֿון קאָרידאָר. מען דארף אנקלאפן, האט מאניס צו זיך אליין געזאגט. ער האט אנגעקלאפט אין דער טיר. דאס ווידערקול פון זיין קלאפ אין דער דאזיקער טיר האט מאניס'ן אויסגעוויזן ווי קיינער וואלט דארט אינעווייניג נישט געוואוינט. א מינוט איז טאקע געווען שטיל. מאניס האט ווידעראמאל אנגעקלאפט. דאס מאל שטארקער. אינעווייניג האט עפעס ווי שווערס געטאן א פאל טריט בייזע. די טיר טוט זיך אן עפן מיט א פראל. וואָס געוואָלט? פֿרעגט דאָס צעשויבערטע האַלב-נאַקעטע באַשעפֿעניש און גיסט פֿײַער פֿון די שפּיזלדיקע קליינע אויגן. מאַניס האָט זיך דערשראָקן פֿאַר דעם דאָזיקן באַשעפֿעניש. אַז עס איז אַ פֿרוי האָט ער באַלד געקאָנט זען, אָבער דאָס קול אירס איז געווען אַזוי ווי פֿון אַ מאַנסביל. מאַניס האָט זיך געשעמט צו קוקן. זײַנע אויגן זײַנען געווען אַרײַנגעצויגן אין אים אַרײַן. ער האָט נאָר געפֿילט, ווי דער וואַרעמער, נישט זייער גוטער ריח פֿליסט פֿון יענער שטוב אין זײַן נאָז אַרײַן. ער האָט געזאָגט, איך בין דאָ אַ שכן, און נישט געהאַט צײַט צו ענדיקן, אַז דאָס געשטאַלט בײַ דער אָפֿענער טיר האָט אים איבערגעשלאָגן. טאָ וואָס זשע ווילט איר? מײַנע האָט מורא אַליין צו בלײַבן אין שטוב. לייגט זי אַוועק אַ פּאָליסמען בײַ דער טיר, זאָגט די פֿרוי. אַ וואָס? פרעגט איבער מאניס. א פאליצמאן! שרייט די פרוי. אפשר קאנט איר טון א שכן א טובה און האלטן אן אויג אויף איר? בעט מאניס און וויל שוין אוועקגיין פון דער טיר, ווארום ער האט דערפילט אז עס איז אים נישט גוט דא צו שטיין. איך זאל וואטשן יענעמס ווייב? האסט געהערט? איז יענץ האלב-נאקעט געשטאלט שוין געווארן ברוגז, וואס בין איך א פאליסמאן? דיין גליק וואס מיין מאן איז נישטא אינדערהיים, ער וואלט דיר געמאכט א בלוי אויג. וואס ארט אייך? האט מאניס פארשטאנען אז די דאזיגע פרוי האט זיך אביסל באליידיגט, אבער ער האט נישט געוואוסט וואס א בלוי אויג האט געמיינט. דערפאר האט ער זיך געוואלט איבערבעטן מיט ווייכע ווערטער, וואס ארט אייך, מיר זענען דאך שכנים, איצט וועט איר מיר טון א טובה, אן אנדערש מאל וועל איך אייך אפדינען מיט דאנק. ווארטס נאר א סעקונד. האט די פרוי געזאגט און איז גיך פארשוואונדן, און באלד צוריקגעקומען שוין א באליידיגטע און אויפגעהויבן א האנט צו מאניס און געזאגט, איר גייט נישט אוועק פון דאנען ליבע פֿרױ, האָט זי מאַניס געטאָן אַ כאַפּ מיט בײדע הענט. יענעמס װײַב שפּילט זיך מיט אבֿרהמען און איר װילט זיך שפּילן מיט מיר? האָט זיך די פֿרױ געריסן פֿון מאַניס'ס הענט און אים דערװײַל פֿאַרפֿאָרן אין קאָפּ אַרײַן מיט אײן האַנט. מאַניס'ס קאַפּעלוש איז אַראָפּ פֿון זײַן קאָפּ און זיך ערגעץ פֿאַרקײַקלט אין פֿינצטערן קאָרידאָר. מאַניס בײגט זיך אײַן נאָך דעם קאַפּעלוש. עס עפֿענען זיך אַלע טירן אין קאָרידאָר. שעװע איז אױך אַרױסגעלאָפֿן.

נאַץ אין אין אַ פֿרישטיק! האָט מאַנעס געכאַפּט אַ זעץ אין דער נאָז אַרײַן, אים איז פֿינצטער געװאָרן אין די אױגן און אַ קעלט איז דורך זײַן גאַנץ לײַב. באַלד איז ער געקומען צו זיך. שעװע האָט אים אָנגענומען און געטאָן אַ שטופּ אַװעק. מאַנעס האָט אַװעקגעשאַרט שעװען. נאַר, איך װעל שװײַגן װען מען זאָגט אַ שלעכט װאָרט אױף דיר! ער איז צוגעלאפן צו דער פרוי וועלכע האט אים געזען א קלאפ אין דער נאז און איר געגעבן א פאטש מיט א פולן קרייז פון זיין האנט אין פנים. עס איז געווארן א טומל. א פאליסמאן שלאגט א לעידי! א פאטראל וואגן! דערווייל איז שוין מאנעס געלעגן אויסגעשטרעקט אויפן פלאר פון קארידאר און איינע פון די פרויען איז געזעסן אויף אים און מיט איר שווערע געוויכט אים שיר נישט איינגעבראכן דאס בלעך פון הארץ. מאנעס האט געוואלט זיך באפרייען אבער נישט געקאנט. שבֿע האָט אים אָנגענומען בײַ די פֿיס און אים געװאָלט אַרױסשלעפּן און נישט געקאָנט. אין דער מינוט איז שבֿע גאָר געװאָרן אַן אַנדער װעזן. זי האָט זיך געראַנגלט מיט דער פֿרױ װעלכע איז געזעסן אױף מאַנעסן און זי נישט געקאָנט בײַקומען. זי איז אױסגעשטאַנען אַלערלײ באַלײדיקונגען, װערטער װעלכע זי האָט אין איר לעבן קײנמאָל נישט געהערט זײַנען געפֿלױגן אױף איר קאָפּ אַזױ װי שװערע שטיקער האָגל פֿון אַ גרױסן שטורעם. שבע האט נאר געוואלט איין זאך, באפרייען מאניסן פון דעם ערגסטן בזיון. דערווייל איז דער קארידאר געווארן פול מיט מענטשן, דער גאנצער קאסטנער חלל פון די טרעפ איז געווען אנגעשטאפט מיט קעפ. אינדרויסן האט זיך דערהערט דאס קלינגען פון א גלאק. דאס שטופעניש צווישן אנגעלאפן איז געווארן מורא'דיג, און דורך דעם סקוס פון די טרעפ איז דורך דער ענגשאפט ווי מיט א מעסער דורכגעשניטן, ארויסגעקומען א פאליסמאן מיט זיין פאליציי קלעצל פאכענדיג אין דער לופטן. באלד נאך אים איז געקומען אן אנדערער אין ציווילע קליידער. וואטס די מעטער? דיס מען מורדער א לעידי! וועמען האט ער דערהרגעט? אט די פרויקע!

מאניס האט זיך קוים געהאלטן מיט דער הילף פון שבע'ן. שבע האט אים מיט דער האנט אפגעטרייסלט דעם שטויב פון די קליידער, און אין איין וועגס אויך אויסגעגלייכט די ביינער, און צו אים גערעדט, אבער מאניס האט נישט געהערט. זיין בלוט האט אין אים געקאכט און געזאטן. ער האט זיך געטאן א ריס צו דער פרוי וועלכע איז אויף אים פריער געזעסן. דער פאליסמאן האט אים געטאן א כאפ און גענומען אונטערן ארעם. אין די אויגן האט געשווינדלט, קעפ איבער קעפ, די גאנצע גאס איז געווען שווארץ מיט מענטשן. א טרעפל און צוויי לאנגע בענק און א גלאק קלינגט, דינג דינג דינג. דאס אלץ. און ווען מאניס איז געקומען צו זיך, איז ער געשטאנען פאר א טיש צווישן צוויי פאליסלייט, און ביים טיש פון יענער זייט איז געזעסן א גוטמוטיגער מענטש מיט א זייער גרויסן קאפ, שווערע הענגענדיגע רויטע באקן, און מיט א גרויסן פליך אויפן קאפ. ספיק ענגליש? ני. האָט מאַנעס געדרייט מיטן קאָפּ אויף ניין. עס איז צוגעקומען איינער אין ציווילע קליידער. מען פרעגט ביי אייך ווי אַזוי איר הייסט? מאַנעס הייס איך. ווי לאַנג זייט איר אין אַמעריקע? ביי אַ צוויי חדשים. און וואָס טוט איר פאַר אַ לעבן? איך אַרבעט ביי העמדער. און וואס האט איר געטון אזוי פרי ביי א פרעמדע טיר? מיין פרוי האט מורא געהאט אליין צו בלייבן אין שטוב, בין איך געגאנגען בעטן ביי דער שכנה אז זי זאל זיך צוהערן צו מיין ווייב'ס טיר. וואס איז געווען ווייטער? די פרוי איז מיר באפאלן פאר גארנישט און מיר געטון א זעץ אין דעם ארט, מאניס ווייזט זיין נאז. וואס איז געווען ווייטער? און חוץ דעם האט זי באליידיגט מיין ווייב. און וואס איז געווען ווייטער? האָב איך איר דערלענגט אַ פּאַטש. דאָס אַלץ זאָגט מאַנעס פּשוט, און ער פֿילט זיך זיכער דערפֿון, װאָס ער דערצײלט דעם אמת. ער קוקט דעם איבערזעצער גלײַך אין די אױגן אַרײַן און טראָגט דערנאָך אַריבער זײַנע אױגן צו דעם מאַן, װעלכער זיצט פֿאַר יענער זײַט טיש. בײַ יענעם, אױף דעם שװערן רױטן פּנים, באַװײַזט זיך אַ שמײכל. מאַנעסן װערט דערפֿון גרינגער דאָס האַרץ. ער טראכט צו זיך אינדערשטיל, אוי גאט, גיב אים אריין א גוטע מחשבה, איך דערצייל דעם אמת, זאל ער מיך שיקן אהיים צו שעווען און זאלן די שונאים צעפיקעט ווערן. און וואס ווייטער? פרעגט דער איבערזעצער. אז איך האב איר געטאן א פאטש האט זי געמאכט א געוואלד, און מען איז ארויס פון אלע טירן, און מען איז מיר באפאלן און מיך געשלאגן, געטראטן מיט די פיס, און זיך אויף מיר געזעצט, ביז זיי זענען געקומען. מאניס ווייזט אויף דעם פאליסמאן וואס שטייט רעכטס צו אים. איז דאס דאס ערשטע מאל וואס איר זייט אין געריכט? דאס ערשטע מאל. זאגט מאניס און כאפט זיך צוריק און זאגט, אין פאדאלע האב איך נישט געוואלט זיצן וועזשע בין איך אנטלאפן קיין אמעריקע. נישט געוואלט זיצן אין פריזן? נישט געוואלט זיצן וועזשע פריזען? וועזשע? נו, אין פריזען. פאר וואס פאר א זינד? כ'ווייס, דארטן פאני גנב, זאגט מאניס מיט האלבע נישט דערזאגטע ווערטער. א גנב? צי ער איז א גנב? ער מעג אלץ. טאמער האב איך נישט געהאט קיין פאטענט, דערקלערט איר זיך שולדיג? אין וואס? שטרעקט מאניס אויס זיינע דערשראקענע אויגן. אין אויפברעכן יענעמס טיר, צו מיינע שונאים'ס קעפ, ווער האט אויפגעבראכן א טיר? צעשרייט זיך מאניס, און איידער ער האט נאך צייט זיך גוט אויסצוטענה'ן איז ער שוין נישטא. אין א נויט. נישט אזוי גרינג איז אנגעקומען דעם פאליסמאן ארויסצורייסן מאניס'ן פון שבע'ס הענט. שבֿע האָט געביסן מיט די צײן, געדראַפּעט מיט אירע נעגל און געבריקעט מיט די פֿיס. אײן זאַך האָט זי נישט געטאָן, זי האָט נישט געחלשט. מילא, מאַנעסן האָט מען שױן בײַ איר צוגענומען און זי איז געבליבן אײנע אַלײן אין אירע צװײ שטיבלעך. אײנס אַ ליכטיקס און אײנס אַ פֿינצטערס. זי איז באַלד גאָר אין אָנהײב געלעגן אָדער געזעסן אױף אַ בעט אין פֿינצטערן שטיבל. זי האָט געביסן די אײגענע פֿינגער און געדראַפּעט דאָס אײגענע פּנים. רויטע פאסן זענען געווען אויסגעריווירעט איבער איר פנים און זי האט נישט געקאנט אפילו אביסל וויינען, כאטש אביסל. און צו וועמען זאל זי זיך ווענדן? פארוואס האט מען מאניסן צוגענומען ביי איר? און פארוואס שווייגט זי? שבע האט זיך אויפגעהויבן און געטאן א לויף אין ליכטיגן שטיבל אריין. זי איז צו צו איינעם פון די אפענע פענסטער און פאוואלע ארויסגעבויגן זיך אינדרויסן ארויס. זי האָט געטראַכט, אַז עס איז איר געבליבן איין וועג, וואַרטן ביז מענטשן וועלן גיין אונטן אין גאַס און דעמאָלט טאָן אַ הויכן געשריי, וועלן זיך מענטשן אָפּשטעלן און אַרויפלויפן און פרעגן וואָס זי שרייט. וועט זי זיי דערציילן, אפשר וועט מען איר העלפן? זי איז אַזוי געשטאַנען אָנגעבויגן אין אָפענעם פענצטער. עס זענען גראָד באַלד אין אַ מינוט אָדער צוויי דורכגעגאַנגען גאַנצע בינטלעך מיט מענטשן. שבֿע האָט אָבער אין דער מינוט נישט געהאַט גענוג שטאַרקייט צו טאָן אַ געשריי. זי האָט זיך געגעסן ווי אַ וואָרעם עסט אַן עפּל, פֿאַר וואָס זי האָט געלאָזט צונעמען מאַניסן, פֿאַר וואָס זי איז אויך נישט נאָכגעלאָפֿן, און איבער דעם, וואָס זי איז געווען שולדיק אין דער גאַנצער זאַך. איצטער האָט זי שוין נישט מורא צו זײַן אַליין אין שטוב. ווען זי הייבט נישט אן מיט דער דאזיגער טענה אז זי האט מורא, וואלט דאך מאניס שוין איצט געווען אין פאבריק ביי דער ארבעט. שבע האט דערזען אונטן אין גאס עיברעמען, האט זי זיך דערשראקן און איז גיך אוועק פון אפענעם פענסטער. זי איז צוגעגאנגען אויף די שפיץ פינגער צו דער טיר און פארקייטלט די טיר און איז צוריק אוועק אין פינסטערן שטיבל. עס קאָן זײַן, אַז עיברעם האָט זי געזען בײַם אָפֿענעם פֿענצטער און ער װעט איצטער װעלן אַרײַנקומען אין שטוב אַרײַן. שבֿע האָט זיך אָן עפּעס דערמאָנט. זי איז אױף גיך געלאָפֿן און געמאַכט פֿײַער אין אױװן, עס זאָל כאָטש זײַן צום גוטן. זי האָט זיך אַלײן געװוּנדערט, װאָס עס קומט איר אַזױ גרינג אָן דאָס פֿײַער צו מאַכן. אין אױװן האָט שױן דאָס האָלץ געפֿלאַקערט און זי האָט אַרױפֿגעשאָטן אַ זשמענע מיט קױלן. זי האָט אױפֿגעקײטלט די טיר און אָנגעצאַפּט אַ טאָפּ מיט װאַסער. בשעת זי האָט געצאַפּט דאָס װאַסער אין קאָרידאָר, האָבן די שײנע שכנים געעפֿנט די טירן און אַ קוק געטאָן אױף איר און צוריק פֿאַרמאַכט זײערע טירן. שעלטן זײ װילט זיך נישט שבֿען. עס װעט מסתּמא באַװיזן װערן שפּעטער, װער עס איז דער גערעכטער און װער עס איז דער שולדיקער. די װעלט פֿירט זיך נישט גלאַט אַזױ אין דער װעלט אַרײַן. שבע איז צוריק אריין אין שטוב און פארקייטלט די טיר און ארויפגעשטעלט דעם טאפ מיט וואסער אויף דעם אויוון. איצט איז זי שוין רואיגער מיט זיך, זאל עיברעם בעסער האבן שכל און נישט קומען. סוף פון קאסעט דרײַ.